ברוך השם, מסכת נזיר, דף כ"ה עמוד ב', די לעצטע צוויי שורות פון עמוד. אמר מר, מיר האבן פריער געלערנט הלכה היא בנזיר, ביי א נזיר איז דא א הלכה אז מעות סתומות זאל זאל די געלט גיין אויף עולת קיץ המזבח, וואס הייסט עס? מיר האבן געלערנט א דין, א פרוי האט אויף זיך גענומען א נדר פון נזירות, און זי האט באשטימט געלט פאר די קרבנות וואס זי דארף ברענגען, ווען א נזיר טהור ענדיגט די נזירות דארף ער דאך ברענגען א עולה, א חטאת, שלמים. מעות מפורשות הייסט, ס'האט באשטימט דיע געלט גייט אויף חטאת, דיע געלט אויף עולה, דיע געלט אויף שלמים. דעמאלט אז דער מאן האט איר פארשטערט דעם נדר, איז דער דין אז די מעות וואס האט באשטימט אויף א חטאת ילכו לים המלח, מען דארף עס פארניכטן, ס'האט דעם זעלבן דין לו יצוייר ווען זי באשטימט א בהמה ווי א חטאת וואלט דאך געווען דער דין תמות, ס'איז דא אויך אזוי, און די געלט פון עולה זאל גיין פאר עולה, און די געלט פון שלמים זאל גיין פאר שלמים. ווי וועט זיין זי האט נישט באשטימט וועלכע געלט גייט אויף חטאת וועלכע אויף עולה וועלכע אויף שלמים, זי האט געזאגט, דיע געלט גייט לנזירות, לנזירות. דעמאלט איז אויך נישט דא קיין שום שאלה, האבן מיר דאך געלערנט אז דאס ווארט לנזירות מיינט מען אדער אויף אלע קרבנות אדער אויף איין קרבן, איז אויב דער מאן האט איר פארשטערט איז א פשיטא וואס זי וויל קאן זי ברענגען פאר די געלט, זי וויל קאן זי ברענגען עולה, וויל קאן זי ברענגען שלמים, פארוואס? ווייל די געלט איז נישט געווארן באשטימט פאר אלע קרבנות, ס'קאן זיין פאר אלע און ס'קאן זיין פאר איינס, נאר די מעות סתומות וואס מיר האבן פריער געזאגט אז ס'איז הלכה למשה מסיני אז די געלט גייט צו קויפן עולות קיץ המזבח מיינט מען ווען זי האט געזאגט לקרבנות נזירותי, ווען מען זאגט דאס לשון לקרבנות נזירותי הייסט עס אז פון דעם געלט זאל מען קויפן אלע קרבנות, איז יעצט מען האט איר פארשטערט וואלט איך געזאגט די סברה פשוטה אז די גאנצע געלט זאל גיין לים המלח, פארוואס? ווייל ס'איז דאך אויסגעמישט אין דיע געלט די געלט פון חטאת, איז אבער דא א הלכה למשה מסיני אז מיר זאגן כאטש ס'איז אויסגעמישט אין דיע געלט דמי חטאת דאך ווייל עס איז דאך מעות סתומות, ס'איז נאך נישט געווארן ערקלערט אויף וואס די געלט גייט, גייט די געלט אויף עולת נדבה, דאס הייסט אויף א עולת ציבור, קיץ המזבח, אנזעטן דעם מזבח, ווען מענטשן ברענגען נישט קיין קרבנות, דער מזבח איז ליידיג, איז פאר דיע געלט ברענגט מען א קרבן, און ס'איז אנדערש ווי א פרייוואטע עולה, ווייל דיע ווען מען ברענגט פון דעם געלט א עולה, דארפן די נסכים נישט ברענגען דער מענטש, נאר משל ציבור. האט מען פריער געזאגט אז דיע הלכה איז נאר בנזיר. אמר מר, מיר האבן פריער געלערנט, הלכה היא בנזיר, דיע זאך אז מעות סתומין יפלו לנדבה איז הלכה למשה מסיני בנזיר, ווייזט אויס אז דער דין איז נאר געזאגט געווארן ביי א נזיר. פרעגט די גמרא ותו ליכא, מער טרעפט מען נישט אט דעם דין אז איך זאג מעות סתומין זאלן גיין לנדבה, והתניא מיר האבן דאך געלערנט אין א ברייתא ושאר חייבי קינין שבתורה קן ווערט אנגערופן דארטן ווען מען דארף ברענגען צוויי תורים אדער צוויי בני יונה איינס פאר א עולה איינס פאר א חטאת שטייט דארטן די אנדערע וואס זענען מחויב צו ברענגען א קן למשל א מצורע איז אויך דא דער דין אויב ער איז א עני, ער איז אן ארעמאן, און ער קען נישט ברענגען די חטאת, קען ער נישט ברענגען פון א בהמה, איז דער דין זאל ער ברענגען א חטאת העוף און א עולת העוף. איז די שאר חייבי קינין שבתורה שהפרישו מעות לקיניהם, ער איז געווען אן ארעמאן דער מצורע ווען ער האט זיך אויסגעהיילט האט ער באשטימט געלט צו ברענגען די צוויי תורים, נאכער איז ער געווארן רייך, און ער איז שפעטער געווארן רייך, דארף ער דאך שוין ברענגען א קרבן עשיר, וואס זאל מען טאן פאר דיע געלט? יביא רצה להביא בהן חטאת בהמה, ער וויל ברענגען פאר דיע געלט א חטאת בהמה, יביא קען ער ברענגען, עולת בהמה, ער וויל ברענגען עולת בהמה, יביא קען ער ברענגען, פארוואס קען ער ברענגען וואס ער וויל דא, ער דארף זיך רעדן, ער האט נישט געזאגט לקרבנות צרעתי, ער האט נאר געזאגט לצרעתי, ממילא ליגט דאך אין דיע ווערטער אז ער וויל קען ער ברענגען פון דעם אלעס, ער וויל ברענגט ער פון דעם איינס, דעריבער זאגן מיר ער קען ברענגען איין שחט, ווי איז אבער אויב ער זאגט לקרבנות צרעתי איז שוין חל געווארן אויף דעם געלט א דין א טייל גייט אויף חטאת און א טייל גייט אויף עולה, און ווען ער ווערט רייך קען ער נישט ברענגען פון דעם גאנצן געלט א חטאת אדער פון גאנצן געלט א עולה. ווייל דער דין וואס מיר האבן געזאגט אין דער משנה ביי דער אשה איז דארט געשטאנען דאס לשון דף כ"ד עמוד א' אז היו לה מעות סתומין נאר דאס איז געווען אין דער משנה פון מעילה ווערט דערמאנט אזוי ווי ס'שטייט דארטן אז ער האט געהאט המפריש מעות לנזירותו, איז דער דין מפני שהן ראויין להביא בכולן שלמים, דף כ"ד עמוד ב', דארט נאר איז נאר גערעדט געווארן אויב מען דערמאנט נישט דאס ווארט לקרבנות, איז דאך דער דין גוט. נאך א דין שטייט מת. אז דער מצורע איז געשטארבן, והיה לו מעות סתומין, און ס'איז איבערגעבליבן מעות סתומין, געלט וועלכע ס'איז נישט געווען באשטימט צי אויף א חטאת צי אויף א עולה, איז דאך דא שוין אויך דא דער דיוק וואס מ'האט פריער מדייק געווען, פריער רעדט זיך דאך אויכעט פון מעות סתומים, ושאר חייבי חטאות שהפרישו מעות לקיניהם, מיינט מען דאך אויכעט אז די געלט האט מען נישט געזאגט אויף וואס עס גייט, וואס דארף מען דא אויך שטיין והיה לו מעות סתומים, גענוג ס'זאל נאר שטיין מת יפלו לנדבה. דארף איך לערנען פשט אז דא מיינט מען והיה לו מעות סתומין אז עס רעדט זיך א צווייטער אופן מעות סתומין, נישט ער האט געזאגט לצרעתי נאר ער האט געזאגט לקרבנות צרעתי, און דעמאלט ווען ער זאגט לקרבנות צרעתי מיינט ער דאך אז פון דיע געלט זאל מען קויפן אי חטאת אי עולה, דאך איז דא די דין, כאטש ס'איז אויסגעמישט אין דיע געלט געלט פון חטאת,

איז דאך די קשיא דא א, זע איך דאך אז דער דין פון מעות סתומים יפלו לנדבה איז נישט בלויז א דין ביי נזיר, נאר ס'איז א דין אין מצורע אויכעט. ענטפערט די גמרא, בלייבט דאך דאס וואס איך זאג הלכה ביי נזיר, נאר נזיר, לערן נזיר וחייבי קינין דדמו ליה, און די זעלבע זאך די חייבי קינין, די וואס איז מחויב צו ברענגען א קן, וואס דאס איז דאך גלייך צו נזיר, מיט וועלכע זאך איז עס גלייך צו דעם נזיר, מען ברענגט צוויי קרבנות אויף איין זאך, דעמאלט איז אויכעט דער דין אז די מעות סתומות יפלו לנדבה, דאס הייסט אז די הלכה איז נישט געוועזן בלויז ביי נזיר, נאר די הלכה איז געווען אויף אלעס וואס איז גלייך צו נזיר, ווען זאגן מיר נישט די הלכה פון יפלו לנדבה מעות סתומים אי לאפוקי מהא דתניא אימא דימא די טייטש דאס ווארט לאפוקי אז דאס קריגט אויף דעם דא איז נישט די טייטש עס קריגט אויף דעם נאר דא איז די טייטש אז לאפוקי מהא דתניא ביי נזיר איז נישט גלייך צו דער זאך וואס דער תנא האט געלערנט דאס הייסט רבי יוחנן קריגט נישט אויף דעם תנא רבי יוחנן וואס ער זאגט הלכה בנזיר, און דער תנא קריגט נישט אויף רבי יוחנן, נאר דער לאפוקי איז דער טייטש, אין דעם פאל איז אנדערש די זאך, אין וועלכן פאל? מי שהיה מחויב חטאת, איינער האט געגעסן חלב בשוגג און ער איז געווען מחויב צו ברענגען א קרבן חטאת, ואמר, און נאכדעם האט ער געזאגט, הרי עלי עולה, ער האט געמאכט א נדר צו ברענגען א עולה, ליגט יעצט אויף דעם מענטש א חיוב צוויי קרבנות, א חטאת ווייל ער האט געגעסן חלב, און אויך א עולה ווייל ער האט געמאכט א נדר. והפריש מעות, און ער האט באשטימט געלט, ואמר, און ער האט געזאגט, הרי אלו לחובתי, דיע געלט איז פאר מיין חוב. וויפיל חיובים איז דא אויף אים? אויף אים איז דאך דא צוויי, און דיע געלט האט ער געזאגט זאל גיין אויף די חיובים. רוצה להביא בהן חטאת בהמה, ער וויל ברענגען פאר די גאנצע געלט א חטאת, לא יביא, קען ער נישט ברענגען, עולת בהמה, ער וויל ברענגען א עולת בהמה, לא יביא, קען ער אויך נישט ברענגען, פארוואס? ווייל ווען ער האט געזאגט הרי אלו לחובתי, ווייזט פון די ווערטער אויס אז ער ברענגט דאס אויף אלעס וואס ער איז מחוייב, איז ער וויל ברענגען א חטאת בהמה קען ער נישט ברענגען ווייל ס'איז דאך אויסגעמישט א עולה, וואס איז די עצה וויאזוי זאל ער טון מיט די געלט? דארף ער ברענגען צוויי בהמות, און ער זאגט אזוי, דאס וואס איז דא אין דיע געלט לקדושת חטאת זאל זיין אויסגעביטן אויף דער בהמה, און די בהמה זאל זיין א חטאת, און דאס וואס איז דא אין די געלט אויף קדושת עולה זאל ווערן אויסגעביטן אויף דער בהמה. איז ווי ווי איז דער דין מת ער איז געשטארבן דער מענטש און ס'איז איבערגעבליבן דיע געלט והיו לו מעות סתומין איז דעמאלט דער דין ילכו לים המלח איז דא זעה איך שוין דא אויך ווייל דא איז נישט דא די הלכה די הלכה איז נאר דא ביי נזיר און דיע זאכן וואס איז גלייך צו נזיר דארט ווי מ'ברענגט צוויי קרבנות אויף איין זאך.

אז ער זאגט דאס ווארט לקרבנות שיידט ער דאך אפ די געלט אויף ביידע זאכן, אי אויף דעם חטאת העוף אי אויף דעם עולת העוף, בשעת הפרשה מיד אזוי ווי ער שיידט אפ גלייך חל מקצת דמיו לחטאת און מקצת לעולה, דעמאלט שיעשיר ווען ער ווערט רייך, לא יוכל להביא מכולן חטאת בהמה קען ער נישט געבן פון אלעס חטאת בהמה עולת בהמה. דלא אמרינן, איך זאג נישט מפני שראוי להביא בכולן שלמים, איך זאג נישט ווייל שראוי להביא בכולן שלמים אז מ'האט רעכט פון די גאנצע געלט צו ברענגען איין קרבן, אלא היכא דאמר לנזירותי, ווייל לנזירותי האט תוספות פריער געזאגט דף כ ה עמוד ב, ליגט אין דעם א טייל פון נזירות, אבל אמר אלו לקרבנות נזירות, אין בידו להביא בכולן שלמים האט ער נישט קיין ברירה צו ברענגען פון אלע שלמים. תוספות ובפרק טרף בקלפי, דארט שטייט אזוי, טומאת מקדש וקדשיו, אז איינער איז געווען טמא און בשוגג האט ער געגעסן קודש, אדער בשוגג איז אריינגעגאנגען אין בית המקדש, דארטן איז אויך דער דין אז אויב ס'איז א קרבן עולה ויורד, אויב ר'איז ארעם ברענגט ער שני תורים, שטייט דארטן אז ר'איז געווארן רייך מוסיף ומביא חובתו מדמי חטאתו, ער איז מוסיף און ער ברענגט די חוב פון די געלט פון חטאת, ואין מביא מדמי עולתו, פון די געלט פון דער עולה ברענגט ער נישט, משמע ווייזט דאך אויס דאין יכול להביא מכולן חטאת, אז פון די גאנצע געלט קען מען נישט ברענגען חטאת, בלייבט דאך שווער.

ומיירי שהפריש מקצת לחטאת און מקצת לעולה, דעמאלט איז דער דין אז מען קען נישט ברענגען פון די געלט פון די עולה דעם חטאת בהמה. מת והיו לו מעות סתומין, דער מצורע איז געשטארבן און ס'איז געווען מעות סתומין, יפלו לנדבה, אף על פי שדמי חטאת מעורבין בהן, כאטש ס'איז אויסגעמישט דמי חטאת,

ואם תאמר פרעגט תוספות במה דומה לנזיר, מיט וואס איז גלייך צו נזיר א מצורע, ענטפערט תוספות, שמביאין על דבר אחד שני קרבנות כמו נזיר על נזירותו, איז די זעלבע זאך ביי יולדת און מצורע, שמביאים גם הם על דבר אחד, זיי ברענגען אויף איין זאך ב' קרבנות.

אבער נישט ער קריגט אויף דעם תנא, דתניא מיר האבן געלערנט, מי שמחויב חטאת, איינער איז מחויב צו ברענגען חטאת שאכל חלב, ווייל ער האט געגעסן חלב, ואמר, נאכער האט ער געזאגט הרי עלי עולה, דהיינו נדבה, והרי הוא מחויב, איז דאך שוין דער מענטש יעצט מחויב, חטאת ועולה, אי א חטאת אי א עולה, און יעצט, וחטאת און די וחטאת מעקט מען אויס, איז ער מחויב חטאת ועולה, לא על דבר אחד הם, נישט אויף איין זאך, שהחטאת בא על החלב ועולה בנדר, והפריש און דער מענטש וואס איז מחויב צו ברענגען א חטאת און א עולה האט אפגעשיידט מעות געלט, ואמר און ער האט געזאגט כשהפריש מען האט באשטימט די געלט אלו לחובתי, און משמע פון די ווארט לחובתי ווייזט אויס, לכל מה שהוא חייב, ער באשטימט עס אויף אלעס וואס ער איז חייב, לפיכך דעריבער, אם רוצה להביא בכולן חטאת בהמה לא יביא, פאר די גאנצע געלט ברענגען א חטאת קען ער נישט, פאר די גאנצע געלט ברענגען עולת בהמה לא יביא, מפני שהן מעורבין, ווייל זינט די געלט איז דאך אויסגעמישט אי חטאת אי עולה, ואין לו תקנה, ס'איז נישט דא קיין עצה, עד שיביא ב' בהמות ביז ער ברענגט צוויי בהמות ויאמר ער זאגט כל מה שיש במעות אלו לקדושת חטאת דאס וואס איז דא אין דיע געלט אויף די קדושה פון חטאת יחול על בהמה זו זאל חל זיין אויף די בהמה און די געלט גייט ארויס די טייל פון חטאת לחולין וצריך עיון מ'דארף נאכזוכן דמאי שנא דלעיל וואס איז אנדערש פריער גבי הפריש מעות ווען ער האט אפגעשיידט געלט ביי דער פריערדיגע זאך שטייט ושאר חייבי קינין שבתורה שהפרישו מעות לקיניהם דא אין אנפאנג עמוד שטייט דארטן רצה להביא חטאת בהמה יביא עולה יביא זאג איך דארטן וואס ער וויל קען ער ברענגען.

המפריש מעות לנזירותו לא נהנין ולא מועלין בהן שטייט דארטן מפני שראויין להביא בכולן שלמים זעהט זיך אז פאר די גאנצע געלט קען מען ברענגען איין קרבן וועלכע קרבן מען וויל און פארוואס זאגן מיר אז פאר די געלט קען מען גארנישט נישט ברענגען. ושמא יש לומר, קען זיין, כי אמר בלשון זה לחובתי, משמע ווייזט אויס לכל מה שחייב, אז די געלט באשטימט ער אויף אלע חיובים וואס ער איז מחויב, הילכך, הפריש אותם לשניהם, האט ער די געלט באשטימט אויף ביידע קרבנות,

נינהו זענען זיי לכך, ווייל אויב ביידע קרבנות זענען דאך אויף איין זאך, יכול להביא מתחילה, קען ער ברענגען גלייך אין אנפאנג מכל דמי הקן פון די גאנצע געלט, פרידה אחת, נאר איין עוף, או חטאת או עולה,

ווען ער שיידט אפ געלט פאר צוויי קרבנות, אין יכול להביא מכולן אחת מהן, קען ער נישט ברענגען איינס, פארוואס? ווייל ס'איז דאך צוויי דיפערענט ענינים. מת והיו לו מעות סתומים ילכו לים המלח, פארוואס דכיון דלא מייתי? ווייל עס קומט דאך נישט חטאת ועולה אחדא מילתא, לא גמירי בהו הלכתא האט מען דא נישט געזאגט די הלכה דיפלו לנדבה, די הלכה יפלו לנדבה האט מען נישט געזאגט, אלא נאר כאשר החטאת והעולה באין בשביל דבר אחד, ווען די חטאת און די עולה קומען וועגן איין זאך, אבל היכא שהחטאת באה על החלב, דארט ווי דער חטאת קומט אויף חלב, והעולה נדר און די עולה קומט אויף א אנדערע זאך מכח דעם נדר וואס ער האט געמאכט, לא גמירי שם דיפלו לנדבה, דארט איז נישט דא קיין הלכה למשה מסיני יפלו לנדבה. ולאפוקי מהאי תנא פירוש, דלא דמי נזיר נזיר איז נישט גלייך להאי צו די האי תנא, ווייל ביי נזיר קומען ביידע קרבנות אויף איין זאך, דארטן איז דא די הלכה, און ביי דעם תנא נישט. ולא פליג רבי יוחנן אהאי תנא, רבי יוחנן קריגט נישט אויף דעם תנא, ולא האי תנא ארבי יוחנן, די דאס וואס שטייט דא ולאפוקי מיינט ער צו זאגן אז דאס איז אנדערש די דין פון דארטן. גמרא, יעצט איז א נייער ענין פון מעות מפורשים, אמר רב אשי, האט רב אשי געזאגט, הא דאמרת מפורשים, מיר האבן געלערנט אז אויב די געלט איז מפורשים, מ'האט באשטימט די געלט אויף חטאת, דעמאלט זאגן מיר ילכו לים המלח. זאגט אויף דעם רב אשי לא דאס הא דאמרת מפורשים לא, דאס וואס איך זאג מפורשים איז נישט דא דער דין אז עס גייט לעולת נדבה, לא תימא זאלסטו נישט מיינען אז וועלכעס הייסט מפורשים דאמר, ער האט געהאט פאר זיך ליגן דריי קופקעלעך געלט, און ער האט געזאגט, אלו לחטאתי, דיע קופקעלע גייט פאר א חטאת, ואלו לעולתי, און דיע גייט פאר א עולה, ואלו לשלמי, און דיע גייט פאר שלמים, זאלסטו נישט מיינען נאר דעמאלט הייסט עס מפורשים,

דעמאלט הייסט עס אויכעט מפורשים, אבער קיין מפורשים ממש איז דאס נישט, דאס רופט זיך אן מפורשים אבער בתערובות, ס'איז געווארן אפגעשיידט בתערובות, וואס וועל איך יעצט דא זאגן ביי דיע געלט אז כ'וועל דארפן זאגן דא, ווייל עס איז דאך אויסגעמישט אין דיע געלט דמי חטאת, וועט די גאנצע געלט גיין לים המלח, טא וועלכעס הייסט סתומין? וואס מיר זאגן אז ס'איז דא די הלכה אז ס'גייט פאר עולת נדבה, סתומין הייסט ער האט נישט דערמאנט דעם נאמען פון דעם קרבן, נאר האט געזאגט הרי אלו לחובתי, ווען ער זאגט הרי אלו לחובתי, ער דערמאנט נישט דאס ווארט חטאת, דעמאלט איז סתומין, און דעמאלט זאגן מיר אז ילכו אז עס גייט אויף עולת נדבה. ואיכא דאמרי און אנדערע זאגן. אמר רב אשי, רב אשי האט געזאגט, לא תימא זאלסט נישט מיינען עד דיאמר ער דארף זאגן אלו לחטאתי לעולתי לשלמי נאר דעמאלט הייסט עס מפורשים אלא אפילו אמר אלו לחובתי, ווען ער זאגט אלו לחובתי, הרי הם כמפורשים, איז דאס גלייך ווי מפורשים, וואס איז די חילוק ווען ער זאגט הרי אלו לחובתי, זאגן מיר ווייל ס'איז אויסגעמישט אין דעם די געלט פון חטאת, גייט די גאנצע געלט לים המלח, און אויב ער זאגט לקרבנות נזירותי, דעמאלט זאגן מיר איז דא די הלכה אז עס גייט לנדבה. וואס איז די חילוק פון דעם לשון ביז דעם לשון? איז ווי תוספות זאגט אין דער גמ', ווייל עס איז אזוי, א נזיר ברענגט דריי קרבנות, א חטאת, עולה און שלמים. א עולה און שלמים קען יעדער מענטש ברענגען, בנדר אויכעט, בנדבה אויכעט, ריכטיג אמאל איז עס בחוב, אבער א קרבן חטאת קען דאך זיין נאר אויף חוב, דעריבער ווען ער זאגט דאס ווארט לחובתי ווייזט עס גיכער ארויס חטאת פון אנדערע קרבנות, ווייל א חטאת קאן דאך קיינמאל נישט זיין נאר א חוב, דעריבער האט עס דעם דין ווי מעות מפורשין, אבער עס איז אנדערש מיט די מפורשים אין דער משנה, ביי די מעות מפורשים אין דער משנה איז דאך די טייטש אז עס איז באשטימט יעדע געלט באזונדער, שטייט אז די מעות חטאת ילכו לים המלח, די געלט פון עולה איז מען מקריב עולה, די געלט פון שלמים שלמים, נאר דאס איז מפורשים בתערובות, און דעמאלט ווען מפורשים בתערובות איז די דין אז אלעס גייט לים המלח. תוספות, הא דאמרת מפורשים לא, ששנינו במשניות וואס מיר האבן געלערנט אין די משניות, דמי חטאת ילכו לים המלח וכו' ולא אמרינן און מיר זאגן נישט יפלו כולם לנדבה לא תימא זאלסטו נישט זאגן דווקא אלו לחטאתי און אלו לשלמי און אלו לעולתי וואס הייסט כגון שהפריש ג' ציבורים האט אויפגעטיילט דריי בערגלעך מיט געלט כל אחד בפני עצמו דאס הייסט מפורשים אבל בצבור אחד אויב די גאנצע געלט איז געליגן אין איין פייל און ער האט געזאגט אויף די געלט אלו לחטאתי אלו לעולתי לשלמי איז נדבה זאג נישט אזוי אלא אפילו שהפריש בצבור אחד אפילו די גאנצע געלט איז געווען אין איין פייל ואמר ער האט געזאגט יהא אלו לחטאתי לשלמי ולעולתי ולא הפרידם כלל, ער האט זיי נישט אפגעשיידט, מפורשים הן, האט עס דעם דין ווי מפורשים, פירוש, אבער ס'איז אנדערש די מפורשים פון דער משנה, ביי די מפורשים פון דער משנה גייט דאך נאר לים המלח די געלט פון חטאת, ווייל ס'איז דאך אפגעשיידט יעדע זאך באזונדער, אבער דא אויף פירוש מפורשים בתערובות, ולא נשנית בהן הלכה, דא נישט געווארן געלערנט די הלכה דנימא מ'זאל זאגן כיון דדמי חטאת מעורבים בהן יפלו זאל עס פאלן לנדבה, אלא אדרבה כולן ילכו לים המלח, די גאנצע געלט גייט אין דעם פאל לים המלח. ולאו היינו דין דמפורשין דמתניתין, דאס איז נישט דער זעלבער דין פון מפורשין פון דער משנה דקאמר וואס שטייט דעולה תקרב עולה,

גלייך די צווייטע שורה אביסעלע ווייטער הגהה איכא דאמרי, אנדערע זאגן אז רב אשי האט אזוי געזאגט כי אמר לחובתי נמי, דעמאלט ווען ער זאגט לחובתי איז כמפורשים בתערובות איז אויך גלייך ווי ס'איז אויסגעמישט בתערובות וילכו לים המלח, און אויך דארט איז דער דין אז ס'זאל גיין לים המלח.

שלא פירש חטאת בהן, ער האט נישט דערמאנט קיין חטאת, דעמאלט גייט עס לנדבה. יעצט וועל מיר לערנען די פריערדיגע הגהה, אזוי זאגט ער דא הגהות מהר"ב רנשבורג, אז דא איז די פלאץ פון די פריערדיגע הגהה, הגהה, יש לתת טעם בדבר, מיר דארפן געבן א טעם,

און די משמעות פון זיין לשון איז נישט חטאת מער ווי אנדערע קרבנות, יעצט איז ער גורס אזוי, אבל לחובתי משמע יותר חטאת משאר קרבנות, לחובתי ווייזט אויס מער א חטאת ווי אנדערע קרבנות, שהיא חטאת באה לעולם חובה, דעריבער זאגן מיר לחובתי האט נישט דעם דין בסתומין. ומכל מקום, יעצט גיי מיר צוריק ווי מיר האלטן, ומכל מקום משמע נמי, ווען ער זאגט דאס לשון לקרבנות נזירותה, כאטש ער האט נישט דערמאנט חטאת, אבער עס ווייזט אויס דלכל קרבנות קאמר, ער מיינט צו ברענגען אלע קרבנות, ולא יוכל להביא בכולם קרבן אחד, מען קען נישט ברענגען פאר אלעס איין קרבן, מען מוז ברענגען אלע קרבנות, איז דעמאלט איז דא די הלכה אז יפלו לנדבה כאטש מען קען נישט ברענגען איין קרבן. אבל אמר לנזירותה גרידא, אויב ער האט נאר דערמאנט דאס ווארט נזירותה, שלא הזכיר קרבנות, ער האט נישט דערמאנט דאס ווארט קרבנות, יוכל להביא בכולם קרבן אחד, דעמאלט קען מען פאר די גאנצע געלט ברענגען איין קרבן, דלמקצת נזירותה משמע, ס'איז משמע מקצת אויך. והאמת. אבל אמר לנזירותה גרידא שלא הזכיר קרבנות, האט נישט דערמאנט דאס ווארט קרבנות, יוכל להביא בכולם קרבן אחד, קען ער ברענגען פאר אלעס איין קרבן, דלמקצת נזירותה משמע. גוט. יעצט גייט תוספות צוריק אויף ווען ער האט געזאגט קרבנות נזירותה לויט ווי רבי עקיבא איגער לערנט באמת אויב ער האט געזאגט לקרבנות נזירותה כאטש ער מוז פריער האט ער געמוזט ברענגען אלע קרבנות

ווי צוגעשטעלט, צריך לומר לא נתקבלה בזה הלכה בנזיר, רשש. רבי עקיבא איגער לערנט באמת הלכה נתקבלה בנזיר יפלו לנדבה, תוספות גייט ארויף אויף קרבנות נזירותה דעמאלט קען איך דאך נישט גורס זיין שיכול להביא בכולן עולה, אבער ווי דער רשש גיט צו.

דאס הייסט מפורשים, אזוי האט דער רב אשי געזאגט לויט דעם צווייטען לשון, ואיכא דאמרי אמר רב אשי לא תימא עד דקאמר אלו לחטאתי לעולתי ולשלמי, אלא אפילו אמר אלו לחובתי, הרי הן כמפורשים. ואם כן אויב אזוי בלייבט דאך שווער, מהא דקאמר לעיל די גמרא האט פריער געזאגט דלאפוקי מהא דאמר. וכיוון דהאי תנא איירי, די פריערדיגע תנא וואס ער רעדט זיך, ער איז מחויב פאר א חטאת חלב און ער איז מחויב פאר אן עולת נדר, כגון דקאמר לחובתי, ער האט געזאגט לחובתי משום הכי מסיים, ווייל ער האט געזאגט לחובתי שטייט דילכו לים המלח, ולא גם בנזירות נמי, ביי נזירות אויכעט כי אמר לחובתי, אמרינן זאגט מען להאי לישנא דילכו לים המלח. בשלמא לפירוש ראשון, מען מיינט לויט דעם ערשטן לשון אין גמרא, דער יא, וואס איך זאג לחובתי, הייסט עס סתומים, ניחא, אלא לפירוש שני, לויט דעם צווייטן לשון, אז לחובתי הייסט מפורשים, און ביי א נזיר זאג איך אויך, ילכו לים המלח, מה מפקיר, וואס זאגט ער אנדערש, סיי ביי נזיר סיי דארטן איז דאך די זעלבע דין.

ילכו לים המלח, איך מוז דאך לערנען די סיפא אנדערש ווי פריער ווייל אנישט דארף דאך נישט שטיין די ווערטער מעות סתומים. נאכאמאל, תוספות זאגט אזוי, דסיפא דברייתא דלעיל, דסיפא דברייתא דלעיל, וועלכע ברייתא?

אין דער ברייתא וואס עס רעדט זיך דא אויף דאס מי שהיה מחויב חטאת אלא ודאי אית למימר, מוז איך זאגן א קען מען זאגן סתומים אחריני שלא הוזכר ברישא וואס ער דערמאנט נישט אין דער רישא, דברישא איירי דאמר לחובתי

מעות סתומים יפלו לנדבה, ס'ווערט דערמאנט עטליכע ערטער דער דין, ס'ווערט דערמאנט אין דער משנה, א פרוי האט אויף זיך גענומען א נדר נזירות, היו לה מעות סתומים, זי האט געהאט געלט סתומים, זי האט נישט באשטימט פאר חטאת, עולה שלמים.

איז לשון פון רש"י איז אז ס'איז געווארן פארלוירן אדער ס'איז געווארן אפגעשיידט אזויפיל געלט שיעור דמי חטאת. אנדערש קען מען לערנען אז ער האט אז אז גלייך בתחילה אז מען האט אראפגענומען אביסל געלט ס'איז נישט פארלוירן געגאנגען נאר דער מענטש האט אראפגענומען אביסל געלט, זי האט געהאט אראפגענומען פריער אביסל געלט. איז עס נאר סתומים פון עולה פון שלמים, אזוי ווייזט אויס דאס לשון אין תוספות אז ס'איז געווען סתומים נאר פון עולה שלמים, דעמאלט איז דער דין הרי הן כמפורשין, אויב דארט איז נאר פארהאנען די געלט פון עולה און געלט פון שלמים, גייט נישט די גאנצע געלט פאר נדבה, נאר מען ברענגט א העלפט עולה און א העלפט שלמים. די הלכה איז נאר געווארן געלערנט די הלכה מעות סתומין יפלו לנדבה דווקא עס איז אויסגעמישט אין זיי חטאת איז אין אמת'ן דארף מען פארשטיין די גמרא לויט רבי יוחנן וואס ער זאגט הלכה בנזיר איז דאך נישט קיין קשיא די הלכה למשה מסיני איז אזוי אויך געוועזן ביי א נזיר דווקא ווען ס'אויסגעמישט די געלט פון חטאת נאר דארטן יפלו לנדבה אבער ריש לקיש וואס ער לערנט עס אפ פון א פסוק, וואס איז דער חילוק צו דמי חטאת מעורבין בהן צו נישט? ער האט דאך א פסוק, וואס איז דאס לשון פון פסוק? אין פסוק שטייט לכל נדריהם לכל נדבותם התורה אמרה מותר נדר יהא לנדבה, ווי שטייט דף כ ב? זאגט אויף דעם תוספות אזוי, אז דעם דין אז מותר זאל גיין לנדבת קיץ המזבח דאס טרעפט מען נאר ביי חטאת, ס'דא מציאות ווי מ'טרעפט דאס ביי חטאת, און ווייל אויב ביי חטאת טרעפט מען מותר חטאת, מ'מיינט נישט די חמש חטאות מתות, נאר ס'דא אופנים, למשל ער האט אפגעשיידט צוויי בהמות לאחריות, ער זאגט איך וויל איינס פון די בהמות זאל זיין פאר מיר א חטאת, פארוואס דארף איך צוויי? איך קען דאך נישט ברענגען מער אויף אחריות, נאר אויב ס'וועט ווערן פארלוירן זאל זיין די צווייטע. דארטן איז דער דין אז די אנדערע גייט לעולת קיץ. איז, איז טרעפט מען דאך שוין אמאל ביי חטאת אז עס גייט לעולת קיץ המזבח, איז זאגן מיר אויך אז דער פסוק גייט ארויף דעמאלט ווען ס'איז דא חטאת. אבער דארט וואו ס'איז נישט אויסגעמישט קיין חטאת, נאר עולה ושלמים, דעמאלט גייט עס נישט פאר קיץ המזבח. תניא כוותיה דרבא. מיר האבן געלערנט אזוי ווי רבא האט געזאגט, אויב ער האט געזאגט, אלו לחטאתי, די געלט גייט פאר מיין חטאת, והשאר לשאר נזירותי און די אנדערע געלט גייט פאר די אנדערע נזירות, קומט אויס די געלט פון חטאת איז באזונדער, דא איז נאר אויסגעמישט וועלכעס, ס'איז נאר אויסגעמישט עולה און שלמים, איז דמי חטאת אויב ער איז געשטארבן איז דמי חטאת ילכו לים המלח, והשאר און די איבריגע געלט גייט נישט אויף עולת קיץ המזבח. יביא חציו לעולה א העלפט געלט גייט פאר א עולה וחציו לשלמים און א העלפט געלט גייט אויף שלמים דער דין איז אז אין עולה איז מען מועל אז מען האט הנאה פון א קרבן עולה דארף מען ברענגען א קרבן מעילה איז די זעלבע זאך די געלט וואס עס גייט פאר א עולה אז מען האט הנאה דארף מען ברענגען א קרבן מעילה אבער שלמים איז מען נישט מועל דא איז דאך אויסגעמישט די געלט אי פון עולה אי פון שלמים. ומועלין בכולן, אויב ער האט הנאה פון די גאנצע געלט ער באנוצט זיך מיט די גאנצע געלט איז ער מועל, ווייל ער האט זיך זיך זיכער גענוצט מיט די געלט פון שלמים, ואין מועלין במקצתן, מיט א טייל איז מען נישט מועל, ווייל דאס איז אפשר די געלט פון שלמים, און תוספות זאגט לאו דווקא כולם, נאר אפילו א רוב, א רוב איז מען אויך מועל, ווייל אין דעם רוב געלט איז דאך דא א טייל פון די עולה אויך. ווי איז ער האט געזאגט אלו לעולתי, ער האט באשטימט ביי זיך די געלט פאר א עולה, והשאר לשאר נזירותי, איז דאך דא אויסגעמישט וואס? חטאת מיט שלמים, דמי עולה פון די געלט פון א עולה יביא עולה ברענגט מען א עולה ומועלין בהן, אזוי ווי מען איז מועל אין א עולה איז מען אויך מועל אין די געלט פון א עולה, והשאר און די אנדערע וואס דארט איז אויסגעמישט חטאת מיט שלמים, יפלו לנדבה ומועלין בכולן, ווען די גאנצע געלט צי א רוב געלט ווייל דעמאלט איז דאך אויך דא די עולה ואין מועלין במקצתן אין א טייל איז מען נישט מועל און תוספות פרעגט א שטארקע קשיא דעמאלט גייט דאך סיי ווי די געלט לעולות קיץ המזבח זאל מען מועל זיין אפילו במקצתן אויכעט. זאגט תוספות, ביז שעת הקרבה האט עס נאך דעם פריערדיגן נאמען וואס ס'האט געהאט אויף זיך פריער. תוספות, עמוד א', אמר רבא, הא דאמרן סתומין יפלו לנדבה, אם נפלו דמי חטאת מביניהם, אז פאר די געלט איז נישט דא די געלט פון חטאת, הוי איז גלייך כמו שהפריש מן קצת הצבור.

והשאר לשאר נזירותו איז גלייך ווי לקרבנות נזירותו לעולה ולשלמים ומת הרי שאר המעות כמפורשין ואף שהם סתומים והוא דעמאלט ווען ס'איז נאר אויסגעמישט עולה מיט שלמים לא אמרינן דיפלו כולן לנדבה איז נישטא די הלכה

אלא לריש לקיש, אזוי איז מען גורס, דדריש קרא, וואס ער לערנט אפ פון א פסוק דמותר נדר לנדבה, איז דאך די זעלבע דין דארף דאך זיין אפילו אין דמי חטאת מעורבים בהן, אפילו עס איז נישט אויסגעמישט די געלט פון חטאת יפלו לנדבה, דהא נמי מותר נדר היא, ס'איז אויכעט מותר נדר, דכל קרבנות נזיר בנדר הן באים, אלע קרבנות פון א נזיר קומט דאך בנדר. ויש לומר ענטפערט תוספות דסברא להעמיד קרא דער שכל איז איינצולערנען דעם פסוק נאר דעמאלט כשיש דמי חטאת מעורבים בהן דווקא והכי משכחת בעלמא אזוי טרעפט מען אין די אנדערע ערטער דמותר חטאת בא לנדבה כדאמר פרק ולד חטאת און זבחים פרק טבול יום זה מדרש די דרשה דרש יהוידע הכהן שטייט אין איין פסוק אשם הוא לכהן אין א צווייטן פסוק שטייט אשם הוא לשם, איז דאך א סתירה פון די פסוקים, אין איין פסוק שטייט לכהן אין איין פסוק שטייט לשם, להביא קומט מען מרבה זיין כל דבר יעדע זאך הבא ממותר אשם אדער ממותר חטאת, ילקח בהם בהמה, קויפט מען פאר די געלט א בהמה, והבשר לשם, אזוי גורס רבי עקיבא איגר, וואס גייט דאך לעולה, די עולה איז דאך לשם.

כדפרישית, ואין לו תקנה, ס'איז נישטא קיין עצה, עד שיביא ב' בהמות, מען ברענגט צוויי בהמות, דא רעדט זיך אז דער מענטש איז געשטארבן, מען ברענגט צוויי בהמות, און מחלל המעות עליהם, מען טוישט אויס אויף דעם די געלט, ויאמר אזוי, בכל מקום שיש בהם, אומעטום וואו ס'איז דא אין די געלט, דמי עולה, די געלט פון עולה, יהו מחוללים על זו. און די זעלבע זאך זאגט ער אויף די שלמים, וכי גמירי דיפלו לנדבה, ווען איז דא די הלכה למשה מסיני אז די געלט איז נישט באשטימט אויף וועלכן קרבן, ס'איז מעות סתומים גייט עס לנדבה, היינו דווקא דאס איז נאר גערעדט געווארן כשיש דמי חטאת מעורבים בהן, ס'איז אויך דא אויסגעמישט געלט פון חטאת, ומועלין בכולן איז דער טייטש אזוי, אם נשתמש האט זיך באנוצט בדמי עולה אויך מיט די געלט פון עולה שיש בו מעילה, ולאו דווקא בכולן מען מוז זיך נישט באנוצן מיט די גאנצע געלט, דהוא הדין ברובם אז די רוב געלט דאי אפשר לא קומען דמי עולה, ווי איז אבער ואין מועלין במקצתן, א טייל פון די געלט האט זיך באנוצט איז ער נישט מועל, דשמא קען זיין כל הנך מעות איז די געלט וואס האט זיך גענוצט, דשלמים נינהו ס'איז פון שלמים, ובדמי שלמים מיט געלט פון שלמים אין מועלין איז מען נישט מועל, מידי דהוה אשלמים מחיים, ווען די שלמים לעבן איז מען דאך נישט מועל אין זיי, איז די זעלבע זאך די געלט וואס איז באשטימט פאר שלמים איז מען נישט מועל. והשאר יפלו לנדבה, פארוואס? שהרי דמי חטאת מעורבים בהן, ס'איז דאך אויסגעמישט די געלט פון חטאת, והלכה היא בנזיר. די רבי שמעון בן לקיש כדאית ליה אז נישט מכח הלכה היא בנזיר נאר ווייל איך האב א פסוק אז דארט ווי ס'איז דא מותר גייט עס קיץ המזבח און ווי תוספות האט געזאגט עמוד א' ביי די ענדע אז די פסוק רעדט זיך דארט ווי ס'איז אויך דא מותר חטאת ומועלין בכולן בשביל וועגן דמי חטאת המעורבים בהן דהן בני מעילה די געלט פון חטאת איז מען מועל ואין מועלין במקצתם. אויב ער האט זיך גענוצט נאר מיט א טייל פון די געלט איז ער נישט מועל. פארוואס? כי אותו מקצת ראוי לבוא כולו שלמים, ווייל דער מקצת קען דאך זיין אמאל נאר שלמים, און אין שלמים איז מען נישט מועל. ווי איז אבער אז ס'איז דא די גאנצע געלט, איז דאך דארטן דא אין דעם די דמי חטאת. און די דמי חטאת זענען מרובה, כאטש מיר האבן דאך א כלל חטאת שמתה בעליה איז מען נישט מועל, דאס איז נאר גערעדט געווארן אז זיין חטאת שמתה בעליה וואס מען וועט שפעטער נישט מקריב זיין דעם חטאת, אדער די דמי חטאת שמתה בעליה וואס די געלט וועט מען נישט קויפן פון דעם קיין קרבן איז מען נישט מועל, אבער דא דעם חטאת וועט מען דאך שפעטער די דמי חטאת וועט מען דאך שפעטער מקריב זיין, איז מען מועל. והקשה הר"ם, דער ר"ם האט געפרעגט א קשיא, דלמה לא ימעלו, פארוואס זאל מען נישט מועל זיין אפילו אין א מקצת אויך, אפילו ביי מקצת? כיוון דנופלים כולם לנדבה, די גאנצע געלט גייט דאך לנדבה, דהיינו עולת קיץ למזבח. איז אויב די געלט שטייט לעולה איז דאך משתמש לה בדמי עולה וועט זי זיך באנוצן מיט געלט פון א עולה פארוואס זשע זאל מען נישט מועל זיין אפילו אין א מקצת וצריך לומר מיר דארפן זאגן דעד שעת הקרבה שמקריבה לעולה ביז דער צייט פון מקריב זיין וואס ער איז עס מקריב פאר א עולה לא נפיק משם שלמים שהיה עליהם עד הנה, גייט עס נישט ארויס פון דעם שם שלמים וואס איז געווען אויף דעם ביז יעצט. גמרא, אמר רב הונא אמר רב, האט רב הונא געזאגט פאר רב'ן, לא שנו, ס'איז נישט געווארן געלערנט דאס וואס מיר האבן פריער געלערנט דף כ"ה עמוד א', רבי יוחנן האט געזאגט הלכה היא בנזיר, אז ס'איז דא א הלכה ביי א נזיר אז מעות סתומין יפלו לנדבה, איז דאס נישט געווארן געלערנט אלא מעות אז דער מענטש האט באשטימט געלט, למשל די דין פון דער משנה, די פרוי האט באשטימט געלט, זי האט געזאגט מעות די געלט לקרבנות נזירותה, נאכער האט א מאן פארשטערט דעם נדר, דעמאלט איז דא דער דין יפלו לנדבה, אבל בהמה. אבער אויב די פרוי האט געהאט באשטימט א בהמה, הרי היא כמפורשת, קען מען נישט זאגן אז דא רעדט זיך ביי בהמה אז ס'איז געווען דריי בהמות, א כבש און א כבשה און א איל, אז ס'רעדט זיך אזעלכע בהמות וואס איז ראוי פאר דעם נזיר, און וואס זי דערציילט אים אז א כאטש זי האט עס נישט מקדיש געווען דארטן זאג איך אז עס גייט נישט לנדבה ווייל אזא זאך ווערט דאך שוין שפעטער דערמאנט דף כז עמוד א רבן שמעון בן גמליאל אומר הביא שלוש בהמות ולא פירש איז שטייט דארט בפירוש אפילו לא פירש איז מען דאך דאס מקריב. נאר דאס וואס שטייט דא א בהמה מיינט מען צו זאגן דריי פרים אדער דריי שעירים, וואס א פר אדער א שעיר איז דאך נישט ראוי פאר דעם קרבן פון דעם נזיר, זאגן מיר בהמה הרי היא כמפורשת. אמר רב נחמן, האט רב נחמן געזאגט. הא דאמרי בהמה הרי היא כמפורשת, דאס וואס מיר זאגן בהמה איז גלייך ווי מפורשת, און ס'וועט נישט גיין צו עולות נדבה, לא שנו, ס'איז נישט געווארן געלערנט אלא תמימה, אז ס'איז א בהמה תמימה וואס האט נישט קיין מום. אבל בעלת מום, אויב די בהמה איז א בעלת מום, הרי היא כסתומה, האט עס דעם זעלבן דין ווי סתומה. וואס האט מען דא געלערנט? אז ווען די פרוי האט באשטימט פאר די קרבנות נזירות בהמות, אזעלכע בהמות וואס זענען נישט ראוי לקרבן, איז אויב ס'איז תמימים האט עס נישט דעם דין פון מעות סתומים, און אויב ס'איז בעלי מומין האט עס יא דעם דין פון מעות סתומים. תוספות זאגט דא עטליכע פשטים וואס תוספות שלאגט צו אפ, מיר וועלן לערנען מיט דעם פשט וואס תוספות זאגט איבער המסכם וכו' ביי דעם סוף פון תוספות, אינמיטן עמוד, די שורה הייבט זיך אהן מיט דעם ווארט גדול. תוספות זאגט אזוי, די פשט איז, די הלכה איז געוועזן נאר מעות, נאר געלט, מעות סתומים, אבער א בהמה תמימה, דאס איז דאך נישט קיין געלט, אויף דעם איז נישט געווען די הלכה אז מעות סתומים יפלו לנדבה, די הלכה איז נאר געווען אויף געלט, ווי איז אבער אז די בהמה איז א בעל מום? אויף וואס שטייט דעמאלט די בהמה? די בהמה שטייט דאך דעמאלט נאר אויף דעם מען זאל זי פארקויפן אויף די געלט, כ'טאר דאך בכלל נישט האלטן די בהמה בעל מום, כ'קען דאך מועל זיין אין איר, איך דארף דאך איר אויסלייזן, האט דאס דעם זעלבן דין ווי געלט, ווייל ס'איז דאך אז איך זאל עס גלייך פארקויפן. אבל נסכא לא, אז ער האט באשטימט דריי שטיקלעך זילבער פאר די קרבנות, דאס איז א זאך מען קען עס נישט גלייך פארקויפן, מען דארף קריגן אויף דעם א בעלן ערשט, דאס האט נישט דעם דין פון געלט, די הלכה איז נאר געווען אויף געלט. ורב נחמן בר יצחק אמר, רב נחמן בר יצחק זאגט, אפילו נסכא, נסכא האט אויך דעם זעלבן דין ווי מעות, ווייל נסכא קען מען אויך גלייך פארקויפן. אבל סואר של קורות, זי האט באשטימט לקרבנות נזירותה באלקנס וואס זענען אוועקגעלייגט צו דעם בנין, לא, דאס האט נישט דעם דין פון מעות, פארוואס? טאקע נסכא, א שטיק זילבער קען מען טאקע לייכט גלייך פארקויפן, ממילא האט עס דעם זעלבן דין ווי געלט, אבער באלקנס דארף מען קריגן א בעלן, מען דארף קריגן א מענטש וואס האלט ביי בויען ער זאל דאס אפקויפן, איז דיע זאך שטייט דאך נישט מען זאל מאכן גלייך פון דעם אויף געלט. דעריבער די הלכה איז נאר געווארן געזאגט אז מעות סתומים יפלו לנדבה, און די זעלבע זאך די זאך וואס מען קען גלייך מאכן פון דעם געלט, למשל בהמות בעלי מומין האט עס אויכעט דעם דין ווי געלט, די זעלבע זאך נסכא קען מען אויך מאכן גלייך פון דעם געלט, האט עס דעם דין ווי מעות סתומות, יפלו לנדבה. אבער סואר של קורות קען מען דאך נישט גלייך פארקויפן, הייסט דאס נישט קיין געלט, איז אז זי האט באשטימט דאס פאר די קרבנות איז נישטא דער דין יפלו לנדבה.